א גוטן ערב שבת קודש פרשת בראשית, קודם האב איך געוואלט בעטן דעם עולם אז די אלע וואס זיי האבן ביז יעצט מעביר סדרה געווען זאלן ווייטער אנהאלטן, ס'איז א הלכה אין שולחן ערוך, און ווער ס'האט עס נישט געטון זאל אנהייבן יעצט, ס'האט מיך אפגעקאלט אינגעלייט, כ'האב שוין פינף יאר מיטגעהאלטן מיט דיר כ'האב שוין פיר יאר, דריי יאר, מענטשן זאגן זיי פילן אן אנדערן טעם אין אידישקייט. זיי פילן מער א נאנטקייט צו די תורה און צום אייבערשטן, סאו וויל איך אז מען זאל זייער געווארנט זיין, מען זאל דאס יאר מעביר סדרה זיין שנים מקרא ואחד תרגום. די צווייטע זאך האב איך געוואלט זאגן אז מען קען עס טון זונטאג ביז שני, ס'אקיומולעיט, נישט אנהייבן אויף דער עלטער א נייע זאך, מאך עס זונטאג ביז שני, מאנטאג ביז שלישי און אזוי ווייטער. נאכדעם האב איך געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, ס'איז דא אסאך מענטשן זיי דינגען גוים, טעקסי דרייווערס, פארן זמן, סאו זיי טראגן למשל אויף מאנסי, יענער דארף צוריק קומען, עטס כאפטס נישט אז א גרויס טייל זענען רוסישע, דאס זענען אידן וואס זענען מחיוב בתורה ומצוות פונקט ווי איך און די, סאו מען דארף זייער אבאכט געבן אז מען זאל מאכן זיכער אז יענער קען נאך צוריק קומען אן א חילול שבת. יעצט וויל איך זאגן אז כ'האב געמאכט א לענגערן שיעור וועגן. דעם התרוממות הנפש וואס כ'האב געהאט מיטן דאווענען דא אין ארץ ישראל און בכלל מיטן דאווענען, כ'האב מיך צוריק אנגעווארעמט נאך די אלע יארן וואס כ'האב עס נישט געקענט טון אזוי געהעריג וועגן מיינע עלטערן זענען געווען נישט אזוי געזונט, איז דעמאלטס יענץ געווען די מצוה און יעצט איז א מצוה איך זאל צוריק קומען אזוי ווי עס דארף צו זיין. איך דאנק דעם אייבערשטן פאר די אלע יארן וואס ער האט געגעבן און ער האט אונז געגעבן שידוכים בהקפה כאטשיג זענען מיר עס נישט ווערד געווען נישט פון אונזערע תפילות, און איך רעד אביסל מער אויס דאס הארץ וואס איז דורכגעגאנגען און וויפיל כ'האב דא מיטגעמאכט, אסאך פראבלעמען, מ'האט מיך שוין דא אויך געקאפעט פון איבעראל, באט ס'איז נישט געפערליך. די מעשה וואס איך וויל זאגן איז אז איך מוז צולייגן יעצט א שטיקל עמורדזשענסי ווייל די מעשה ווערט ארגער ביי די דעי. מ'האט מיך גערופן אין עפעס א אידישן ישוב ס'הייסט יתד, י ת ד, אזוי ווי יתד נאמן, אזוי ווי די צייטונג. דאס פלאץ איז פינף מינוט אוועק פון א שטאט וואס הייסט אופקים, אופקים דאס איז א גרויסע אידישע שטאט, ס'איז אויף די גרעניץ פון די פאלעסטינער, ווען מ'האט ארויסגעטריבן די אידן פון דעם שטעטל וואס האט געהייסן גוש קטיף, כ'האב ענק פארציילט אמאל איך האב דארט געמאכט א מקווה פאר א פרוי, זי איז געווען פערעלייזד, זי האט געכאפט א קויל אין די שדרה, כ'האב געמאכט אזא גאנצע עלעוועיטער, עניוועי. ווען מען האט ארויסגעטריבן די אלע מענטשן זענען זיי געגאנגען אויף אנדערע געגנטן אין די גרעניץ פון די פון די פאלעסטינער לעבן אופקים, יעצט יעצט האט מען מיך גערופן דארטן איז דא אזוי צוויי מקוואות צו באקוקן, איך האב געמאכט דא א מאוומענט אז מען זאל אנהייבן צו באקוקן מקוואות, איך האב ארויסגעשיקט אזא טעלעפאן וואס איז ארומגעגאנגען אין גאנץ בני ברק ירושלים, איך האב ארויסגעשיקט מעילינגס, איך האב אנגעהויבן צו זאגן אז דער עולם זאל פארשטיין.

קיינער קוקט נישט נאך, איך גיי דאך דא ארום, איך האלט זיך אין איין בקוקן מקוה'ס, ס'איז צרות ווי א בארג. עניוועי, מען האט מיך אנגעהויבן צו רופן, כ'האב מסתם פערציג קאלס, כ'וועל נישט קענען אפילו ענדיגן די אלע קאלס, אזוי איך בין שוין אויפן וועג אהיים, נאר איך קען צוריק קומען, כ'האב זיי געזאגט, איך האב דאך זאכן דארט אויך, איך האלט דא מיטן בויען א מקווה פאר רייכע ספרדים, אלעס דויערט צייט, און ממילא וועל איך עניוועי מוזן צוריק קומען. איז אינטערעסאנט ווי אינטערעסאנט, היינט, און כ'מאך יעצט דעם האטליין, איז דאנערשטאג אינדערפרי, קריג איך, אן אימעיל, איך האב נאך מיינע וועגן וויאזוי איך קריג די זאכן, קריג איך אז מען האט איינגעזעצט דעם הויפט רב פון אופקים, אוי וויי איז מיר, מ'האט געכאפט אז ער האט געהאט צוטון מיט אפאר מיידלעך, איר הערט וואס דא גייט פאר, בין איך געגאנגען, איך האב שוין געמאכט א שנעלן מעסעדזש איבעראל, אויף די ראדיאס איבעראל, וויאזוי קען מען טראסטן א רב אז די מקווה כשר, ווען ער אליינס רירט אן א מיידל וואס איז א נידה, א נידה דאורייתא. אויסער דעם ס'נישט דא קיין קידוש מיט אלע אנדערע זאכן, און ס'איז דאך א נדה דאורייתא, אז ער האט נישט קיין דרך ארץ פאר דם נידות, און ער האט נישט קיין מורא דערפאר, נו פארוואס זאל איך אים טראסטן אויף אלע אנדערע זאכן? און ס'האט צעקלאפט יעצט עפעס אזוי ווי שטארק, כ'האב יעצט שוין באקומען עטליכע קאלס פון רבנים, פון די מועצה הדתית, כ'האב באקומען טעלעפאן קאלס פון טהרת המשפחה, אה, זיי הייבן שוין אן צו זעהן ס'איז ממש ס'איז א דזשאוק, איך וויל אייך זאגן, א פשוט'ער באלעבאס טרויט זיך נישט צו טוהן אזאלכע זנות ווי א רב, ווייל ער מיינט ער האט זיך קענען פארדעקן, ס'איז דא דער עזרא שיינבערגער, דער וואס מ'האט געכאפט אין צפת, זיין ווייב האט מודה געווען זי האט אים געזעהן וואוינען מיט צוויי אשת איש, נאר ער האט איר איינגערעדט אז דאס איז הימלישע זאכן, אויסער דעם איז דא נאך צען וואס זענען געקומען קעגן אים. ס'איז געווארן עפעס אזא מין א אנבעליוועבל א שמוציגע נאמען א רב א רב זאגט מיר, כ'האב יעצט גערעדט מיט א רב ס'איז געווען א גרויסע אסיפה, זאגט ער דו ווייסט נישט וואס דו האסט אויפגעטון, דו מיינסט דו האסט אויפגעטון מ'זאל נישט טאטשן קינדער? דו האסט אויפגעטון אז א רב האט מער נישט קיין ווארט, און זיי קענען מער נישט טון קיין שום שייגעץ שטיק, נישט נאר נישט טאטשן קינדער, נישט טאטשן מיידלעך, און נישט גנב'נען געלט, א רב איז היינט א אפגעפרעגטע זאך, אזוי ווי להבדיל זאגט ער, ווי ביי אונז איז דער פויפסט פון רוים אפגעפרעגט כאטשיג אין די וועלט איז ער דאך דער גרויסער מענטש, אזוי איז היינט א רב אפגעפרעגט אין גאנץ ארץ ישראל. עס איז א מורא'דיגע מלחמה געווען, איז ברוך השם ס'האלט אויף א וועג, ס'איז געווען מ'האט גענומען א רב פון אופקים א הויפט רב, דאס איז א מענטש מיט פרעסטידזש מיט אלעס, ער איז שוין באלד פערציג, און ער האט גענומען דריי יונגע מיידלעך צו צו. מאכן מיט זיי זנות, איך מיין איטס איטס דאך אנבעליוועבל, ס'איז דאך אנבעליוועבל, ווען ער גייט אריין אין א שלאכט שטיבל און נעמט אן אפגעשאכטענע בהמה א שטיק און ער מאכט זנות מיט יענעם, איז עס מער פארשטענדליך ווי אז ער מאכט זנות מיט א מיידל, ווייל די הרג'סט אפ דאס קינד פאר לייף. ס'איז אנבעליוועבל, און ברוך השם איז ער געפארט, ס'איז שוין נישט וואס אמאל, ס'האבן מיך אנגעקאלט א פיר פרויען אויף א אויף אזא ליין וואס יעדער האט גערעדט. זיי האבן געזאגט אונז זעהן מיר אז דו ביסט גערעכט, אבער אונז האמיר א פראבלעם, מועצה הדתית זאגט אז זיי האבן איין בעל מכשיר און ער נעמט קער, זאג איך, איך קען אים, איך האלט נישט פון אים כי הוא זה נישט, און ער האט נאך א שותף עט א קל שבקלים א רב וואס איך קען אים אויכעט, איך וויל נאר נישט זאגן קיין נעמען ווייל אין אמעריקע פעלט עס נישט אויס, אבער דא האב איך געזאגט. און איך וויל נישט דו זאלסט זיך אננארן מיט לאוסוטס דא פאר מוצאי די וועט די ארגסטע זאך וואס ס'איז דא, צו דו ביסט גערעכט צו נישט דאס דאס דעי דאונט קעיר, איז למעשה איז וואס דא געשעהט איז אז די אלע חברה האבן אנגעהויבן צו זעהן אז רבנים זענען גארנישט ווערד, און די רבנים זענען מודה אז למשל מועצה דתית האט אין ירושלים איך מיין צען פופצן גרויסע מקוואות, ווי קען איין רב פירן דאס, און הערשט איז ער נישט קיין רב מוסמך, זיין זיידע איז געווען א גרויסער טוער אין.

און ער איז ביזי מאכן נאך מקווה'ס און ער טוט און ער מאכט. נאכדעם איז דא איינער א רב, איך וויל נישט זאגן נאך יעצט זיין נאמען, איז א ספרדישער רב, ער געט ארויס פאמפלעטן אז ער טוט אין טהרת המשפחה, ער האט פון אלע רבנים סמיכה אז ער קען מקווה'ס. איך האב יעצט געמאכט, איך האב אנגעהויבן א מקווה דרײַ יאר צוריק און ער האט עס איבערגענומען ווייל איך בין נישט געקומען, האט מען געזוכט איינעם, האט ער געמאכט זייער נישט גוט. כ'האב פיקטשערס דערפון, און ער האט טאקע אויפגעגעבן, זיי האבן אים ארויסגעשטעלט, זיי האבן געזאגט מיר זעמער אז דו קענסט נישט, פראקטיק זיכער נישט, סא דאס איז וואס דא געשעהט דא, ס'איז געווארן דא א גאנצע מאוומענט, זאג איך פאר די פרויען, עטס ווייסט נישט ווי שטארק עטס זענטס, אבער נישט אליינס, אלע מיטאמאל, וואס וועט מען ענק טון, ענק אלע ארויסווארפן? פון ווי? און זיי גייען עס אנהייבן צו טון, מ'גייט זיך ארגאניזירן, די זעלבע וואס כ'האב געשריגן דעמאלס אין די ישיבות תלמוד תורה'ס מ'ווארפט ארויס קינדער, מ'דארף גיין די גאנצע כיתה ז' צו כיתה ח' צו כיתה ט', די ניינט גרעיד, די סעווענט גרעיד,

און ער באצאלט גרויס געלט דו זאלסט שטילשווייגן און זיי ווייסן נאך היינט נישט וויאזוי ס'איז ארויסגעקומען. ער איז מוציא דעם עולם מיט תקיעת שופר, ער איז מוציא דעם עולם מיט אלע אנדערע מצוות וואס די יום טוב ברענגט, און ווייסט וואס נאך, ער איז דארט משגיח אין מקווה אין קאנטרי אויך. וואט א דזשאוק דיס האול טינג איז, ס'איז ממש א דזשאוק, ווען כ'זאל נעמען א גלח דארטן פון דעם גלח און זאגן קום דו זיי משגיח אויף די סאטמארע מקווה, דער רב ווייסט פונקט אזויפיל אויף וואס טוט זיך אין די מקווה און די הלכות מקוואות וויפיל דער גלח ווייסט. סא דער עולם הייבט שוין אן צו זעהן דעם פעיק, און ברוך השם כ'האב געמאכט דא אזא מין שעיק אפ אין גאנץ ארץ ישראל, ס'גייען ארום בריוון, ס'גייען ארום כאטש איין קול, ס'איז א מחיה, עס וועט זיך אפשטעלן אם ירצה השם. איז האט מען גענומען דעם רב פון אופקים און מ'האט אים איינגעזעצט, איז איך וויל ענק זאגן, די שטאט אופקים איז זייער א בן תורה'דיגע שטאט, און די שטאט האבן. געמאכט, געגרינדעט רבי שמשון פינקוס, עטס האטס געהערט פון דעם רבי שמשון פינקוס? א גרויסער בעל מוסר געווען, והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על השם, ס'איז נישט דער פינקוס און די זייגערלעך פון טאהש וואס ער האט אן איידעם דא אין ארץ ישראל וואס ער איז שוין מודה אז ער האט מכשיל געווען קינדער, ער בעט נאר מ'זאל נישט גיין צו די פאליס, סא עניוועי, דעס איז געשעהן היינט דאנערשטאג אינדערפרי, ס'איז אנבעליוועבל, מיר געגעבן א מורא'דיגן פוש אז די מועצה שרייט שוין אונז וויל מיר זיך אראפזעצן מיט ראזענבערג, געבן מיר יעצט ארויס א ליסט. אויף אלע זאכן וואס דארפן געטוהן ווערן ביים מקווה, וואס מען דארף קוקן, ווער ס'איז דער משגיח אויף די אלע זאכן, עס קען מער נישט זיין קיין הפקר וועלט, און די זעלבע דארף מען טוהן מיט די פלייש אויכעט, איך בין נאר נישט קיין מומחה אין די פלייש ביזנעס. חזקי ראטה זיצט און פרעסט זיך אן מיט פלייש און מיט מיליאנען דאלאר, ער זיצט אין מירון און פארט א באבא שנאבא, ער האט געבעקט איין באטערער ווען מען האט אים געוואלט ארויסווארפן? און דאס איז היינט אונזער הכשר? א ארבייטער איז געזעסן גאנץ יום טוב אינדערהיים, ער האט געפרעסן, ער האט געזעסן א סיר הבשר און געפרעסן פלייש און געהאט א נשמה'לע נופך און מיטן ווייב א גאנצע נאכט, און ער האט זיך אפגעגעבן א האלבע נאכט שלאפן צו גיין באקוקן צי ס'איז כשר צי נישט. עניוועי, סא ס'איז געווארן א מורא'דיגע טשעינדזש, און די רבנים זעען שוין זענען אויסגעשפילט, ברוך השם ס'האט זיך געלוינט צו גיין אין די מלחמה, כ'האב טאקע אסאך פראבלעמען, עס זעצט זיך, מ'מוז קומען אויף ארץ ישראל יום טוב איבערלאזן יעדן, אבער. דאס איז עס. נאכדעם איז דא נאך א זאך. כ'בין געווען אין צפת, איז דארטן געווען א פראבלעם וואס דריי מיידלעך דאכט זיך מיר האבן דערציילט אז די באס דרייווער וואס ער טראגט ארום טיולים האט געטשעפעט מיט זיי, זי האט געוויינט מיט זיי, ס'איז, מ'האט אים אויכעט אויפגעפיקט, היינט אינדערפרי האט מען אים אויפגעפיקט אין צפת, זאגט מיר דער עולם. דו כאפסט נישט וואס דו האסט געטון, די אווערנעס איז נישט נאר געמאכט אז דאס מיידל זאל זיך היטן, די אווערנעס איז געמאכט אז טאמער חלילה מען האט איר פוגע געווען קודם קומט זי פארציילן קלינט מען זי גראד אויס, טאמער זי קען חלילה שוואנגער ווערן איז דאס אן אומגליק, מען געט, אזוי ווי מען זאגט די פיל די מארנינג עפטער, און נאכדעם מען האט נישט קיין מורא צו דערציילן, און וואס געשעהט אז מען דערציילט הייבט זיך אן א מעשה און קיינער זוכט זיך שוין נישט מער אזאלכע גליקן, ענדערש גייט ער שוין אויף תל אביב און ער צאלט אפאר דאלער אדער ער פארט אויף אומאן אויף אוקריינע קען ער האבן א ברמה גבוה קען ער האבן א גאנצע נאכט פאר צען דאלער א שיקסע, ס'איז ממש ס'האט זיך געטוישט ס'איז געווארן א געוואלדיגע ווי מען זאגט אווערנעס, איי ס'איז נאך דא פראבלעמען ס'וועט אייביג זיין פראבלעמען אבער ס'איז אסאך ווייניגער ווי ס'איז געווען און ווער ס'טוט עס טוט עס שוין נישט מיט אזא ווי מען זאגט מיט אזא שטאלצקייט ער ווייסט איט קאוד קאסט אים א ביג פרייז.

יא, ס'איז נאך דא אסאך ארבעט, אבער ברוך השם ס'פארט זייער גוט, היינט איז נישט דא קיין יונגל אדער קיין מיידל, א תינוק ותינוקת וואס ווייסט נישט וואס דאס הייסט סעקשועל אביוז, ברוך השם, ס'האט אויסגעפעלט, און ס'איז געקומען דערצו. דאס איז געווען דער עמערדזשענסי וואס כ'האב צוגעלייגט, יעצט קומט דער שיעור, און איך וויל לויבן דעם אייבערשטן נאך מער און מער פאר אלעם וואס ער האט געטון גוטס מיט מיר, כאטשיג כ'האב נישט אזוי ערליך געקענט דאווענען, און איך האף אז ער וועט מיר ווייטער אויך העלפן. און דער אייבערשטער זאל יעדן אז יעדער זאל זיך האבן אויסגעבעטן אלעס גוטס, און דער אייבערשטער זאל אונז שוין שיקן דעם גואל צדק. איך וואלט געזאגט אז ס'איז אריינגעקומען נאך א וויכטיגע זאך אז אין ארץ ישראל האבן זיי ארויסגעגעבן א געזעץ אז אין ירושלים ווער ס'וואוינט אין ירושלים אזוי ווי דארט איז געפערליך זאל יעדער מיטגיין מיט אייגענע נשק מיט געווער עס טייטש אז ס'ווערט א געהעריגע וואר זאון מ'וועט קענסלען אלע לייף אינשורענסעס און מ'עט זען וואס דא גייט געשען. אמאל פלעגן די פאליס אין ענגלאנד נישט גיין מיט קיין גאנס, זיי האבן געזאגט די גנבים וועלן נישט גיין און אונז זאלמער נישט גיין, שפעטער האבן זיי אנגעהויבן צו גיין גייען די גנבים אויכעט, יעצט אז די אראבער גייען גייען די אידן אויכעט, איז בקיצור ס'ווערט א בלוט באד אין ארץ ישראל, דער עולם זיצט אין אמעריקע און כאפט נישט ווי ביטער דער מצב איז דא, און מיינט נישט אז אין אמעריקע אויכעט, אמעריקע איז אזוי אנסטעיבל אנסעטעלד, און דאס האט אסאך צו טון ווייל דער עולם זעהט אז ס'איז אלעס פול אויף בעלאני, די דיסטריקט אטוירניס, די דזשאדזשעס, די לויערס, די פאליס, אלעס גייט מיט שוחד, דאן זאגט דער עולם אויב שוחד דאן צו מיר אונז אויך טון וואס אונז וויל מיר, ס'איז אנבעליוועבל, און דאס איז א מורא'דיגע שווערע געזעץ וואס איז געקומען יעצט אויף ארץ ישראל אז די פון ירושלים מעגן גיין מיט גאנס און מען טוט עדווייזן אז זיי זאלן גיין מיט גאנס, נאכדעם איז דא נאך א זאך, כ'האב ענק געזאגט יעצט ארבעט מיר אויף עקסטרעדישן אז ס'זאל זיין פונקט אזוי. עקסטרעדישענעבל פאר חטא פון סעקשועל אביוז אזוי ווי רציחה, ס'גייט צוביסלעך אויף א וועג, די גאווערמענט האלט מיך אין איין פרעגן ווער ס'איז דא, אונז ווייס מיר שוין אז דער חזריה ראזנבוים דרייט זיך אין טבריה, אונז ווייס מיר שוין אז דער טייטלבוים דרייט זיך אין ירושלים, ער האט זיך געדרייט אין צפת, אונז האמיר ארויס דעם פיקטשער ברוך השם, און וואן דעי דעל אלל טריפ אן דעיר און פיט, שוין, יעצט קומט דער געהעריגע שיעור, עס דויערט בערך א שעה. א גוטן מוצאי יום טוב סוכות תשע"ו איך ווינטש יעדן איינעם א פרייליכן ווינטער און א פרייליכן יאר און און א פרייליכן תמיד. כ'האב געוואלט זאגן קודם כל אז כ'האב א מורא'דיגע שטארקע הנאה אז כ'בין געקומען אויף ארץ ישראל, כ'האב געהאט דא ווי צו דאווענען, מ'האט מיך פון די וואך אויף איין פלאץ ארויס געווארפן פון ערנסטער שול דא אין צפת, געהייסן איך זאל גיין, אבער כ'האב הנאה ווייל דעמאלטס איז א סימן אז ס'דא א כנגד, איז א סימן אז ס'איז זייער אסאך ווערט אין הימל וואס איך טו. ווען ס'וועט גיין אלעס גלאטיג, ווייס איך שוין נישט צו ס'איז, ווי מ'זאגט, צו ס'האט עפעס א ווערד. יעצט, געטון האב איך עס ווייל איך האב דאך נישט קיין נארמאלע שול ווי צו דאווענען, איך בין אן אבל נאך מיין טאטן און נאך מיין מאמען הריני כפרת משכבם, איך האף אז זיי האבן הנאה געהאט, ס'האט זיך דא געדאווענט, איך האב געקענט לערנען, איך האב געהאט ישוב הדעת. ס'ווערט געברענגט, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. יעדער זוכט סגולות, די תורה הקדושה זאגט אונז די בעסטע סגולה. די תורה הקדושה זאגט כבד את אביך ואת אמך כאשר צוך ה' אלוקיך למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך על האדמה אשר ה' אלוקיך נותן לך דאס איז אין דברים קפיטל ה פסוק ט"ו. יעצט שטייט אין מדרש אליהו הנביא זאגט אזוי כל המבקש ימים ושנים ווען איינער זוכט צו לעבן לאנג אין יארן ואושר ונכסים וחיים בעולם הזה וחיים ארוכים לעולם הבא יעשה רצון אביו שבשמים. ורצון אביו ואמו, ער זאל טוען דעם רצון פונעם אייבערשטן און אויך זיין טאטן און זיין מאמע'ס רצון, און די חזל לערנען אונז חביבה מצות כיבוד אב ואם לפני מי שאמר והיה העולם ששקל כבודו לכבודו, דער אייבערשטער האט צוגעגליכן זייער כבוד צו זיין כבוד, פונקט אזוי ווי מען מוז דרך ארץ האבן פארן אייבערשטן מוז מען דרך ארץ האבן פאר טאטע מאמע, די גאנצע וועלט איז דעם אייבערשטנ'ס, און דער אייבערשטער בעט איין זאך פון א מענטש, זאל מכבד זיין זיין טאטן און זיין מאמע, און ווען ער איז זיי מכבד איז אזוי ווי ער האט מכבד געווען דעם אייבערשטן. זאגט דער מדרש. יעצט, דער רבינו בחיי זאגט אז ווען איינער מכבד א טאטן א מאמען, איז דער אייבערשטער באצאלט אים דעם שכר, סיי אויף די וועלט סיי אויף יענע וועלט, און ער איז זוכה פאר א פרנסה טובה וישועה. ער זאגט, גודל כח מצוות כיבוד אב ואם שיש בשכרו פירות ושכר גם בעולם הזה. ס'האט אין זיך אין דעם שכר סיי פירות און סיי שכר אויף די וועלט. וואס איז די שכר? שלווה, הצלחה. דער אייבערשטער געבט אים צו פאר לויט זיינע מעשים, געט ער אים צו אריכות ימים, אריכות שנים, און בנוסף געט ער אים נאך א שכר מצוה וואס איז אוועקגעלייגט אויף יענע וועלט. זאגט ער בוא וראה קום און זעה. זאגט דער רבינו בחיי כמה חביבה מצות כיבוד אב ואם לפני הקדוש ברוך הוא, ווי ליב איז די מצות כיבוד אב ואם פארן אייבערשטן, שאין הקדוש ברוך הוא מקפח שכרו, בין צדיק בין רשע, סיי א צדיק סיי א רשע אז ער האט כיבוד אב ואם איז דער אייבערשטער נישט מקפח זיין שכר. זאגט ער ס'שטייט אין מדרש בזמן שבית המקדש נאבד מחושן אויף אבן ישפה ס'איז דא איינע פון די שטיינער איז געווען שטיינער ישפה איז פארלוירן געווארן די ישפה האט געהערט פון שבט בנימין געגאנגען די חכמי ישראל צו די סוחרים פון די שטיינער און מ'האט געזוכט צו קויפן דעם שטיין. די שליסל פון די שטיינער איז געווען אונטערן קאפ פון זיין טאטן, א גוי וואס זיין טאטע איז געשלאפן, ממילא האט ער געזאגט איך קען נישט אויפוועקן מיין טאטן, זאגן זיי אים מ'גיט דיר זייער אסאך געלט, זאגט כיבוד אב ואם איז מער ווערד ווי דאס גאנצע געלט, קיצער גייטס געזונטערהייט איך געב ענק נישט, למעשה זענען זיי געגאנגען ערגעץ אנדערש און זיי האבן עס געטראפן. לשנה הבאה נתן לו הקדוש ברוך הוא מתנה, האט אים דער אייבערשטער געגעבן א מתנה פאר דעם גוי, ונולדה לו פרה אדומה, עס איז אים געווארן א פרה אדומה. יעצט איז געקומען די חכמי ישראל און זיי האבן אים געגעבן וויפיל די פרה האט געוואויגן, עס האט געוואויגן א קו וועגט פינף זעקס הונדערט זיבן הונדערט פונט, צו וויפיל? אזויפיל האבן זיי אים געגעבן אין גאלדשטיק, דאס האט באצאלט די גאנצע איבעריגע זאך. פון קויפן דעם שטיין ישפה פארן חושן איז ער געקומען, זאגט דער רבינו בחיי, ברענגט ער'ס אין מדרש, ללמדך שהקדוש ברוך הוא משלם שכר כיבוד אב בעולם הזה, אייבערשטער באצאלט אויף די וועלט אויך. יעצט ווערט געברענגט אין ספר מאה שערים, כ'האב ענק שוין געזאגט דאס איז פונעם תניא דא בריוון, ווער ס'מכבד זיינע עלטערן געדענקט אים דער אייבערשטער צום גוטן. און ער פארגעסט אים נישט, זאגט ער אזוי, נח האט מכבד געווען זיין טאטן און זיין מאמען, און האט זיך געבארגט און געזארגט פאר אלע זייערע באדערפענישן, האט ער זוכה געווען אז דער אייבערשטער האט אויף אים געזאגט כי אותך ראיתי צדיק לפני, און ער איז ניצל געווארן פונעם מבול. דוד המלך איז געגאנגען אין שליחות פון זיין טאטן צו ברענגען עסן פאר זיין ברודער, ער איז נתגלגל געווארן די זכות אז ער האט. ער האט א שידוך געטוהן מיט בת שאול המלך'ס טאכטער. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין זוהר הקדוש אז ווער ס'וויל זוכה זיין צו ישועת השם מיט עפעס אן ענין, זאל ער מכבד זיין זיין טאטן און זיין מאמען און זאל אים זייער ערליך באדינען, און ממילא וועט ער געהאלפן ווערן פון זיך אליינס פאר די ישועה וואס ער ברויך. און ס'ווערט אויך געברענגט אין די גמרא אז ווען א מענטש איז מכבד זיינע עלטערן איז ער זוכה צו סייעתא דשמיא ער זאל פארשטיין די הייליגע תורה מחדש זיין חידושי תורה. יעצט די ספר מתוק מדבש דאס איז פון איינער וואס האט איבערגעטייטשט דעם זוהר הקדוש האט ער געהייסן ר' פריש ברענגט ער א מענטש זאל זייער שטארק האבן אפגעבן כבוד צו מאכן א נחת רוח פאר זיין טאטע און זיין מאמע און פאר יעדע זאך וואס מען ווייסט אז די טאטע און די מאמע האט א נחת רוח דאס זאל מען טוהן פאר זיי למשל מען ווייסט זיי האבן ליב א געוויסן עסן צו כדומה זאל ער טוהן פאר די עלטערן, און דעמאלטס וועט ער האבן א ברכה. אזוי שטייט, וילך ראובן בימי קציר חיטים, און ראובן איז געגאנגען ווען מען האט געשניטן די ווייץ, וימצא דודאים, ער האט געטראפן אזעלכע דודאים, און דאס איז צוקערליך, דאס איז ס'איז א זאך וואס העלפט אז מען זאל קענען ווערן שוואנגער, ויבא אותם אל לאה, און ער האט עס געברענגט צו זיין מאמען לאה, ער האט געגעבן פאר די מאמען א מתנה, און מיט דעם איז די מאמע נאכדעם שוואנגער געווארן, דאס ברענגט ער דארט, ס'איז א מצוה, צו געבן פאר די עלטערן אלעס וואס מען האט, די שענסטע און די פיינסטע, ווען א מענטש טרעפט עפעס זאל ער אלץ טראכטן מיין טאטע מיט מיין מאמע, די מדרש ברענגט כבד את אביך ואת אמך און מען זאל זיי מכבד זיין בכל מיני כבוד, מען זאל זיי משמח זיין מיט מעשים טובים, אליהו הנביא האט געזאגט, אין תנא דבי אליהו, א מענטש זאל נישט צוקוקן ווי זיין טאטע און זיין מאמע גייען בארפעסיג און אן א שיך, נאר ער זאל זיי אנטוהן פון זיין געלט, אז א מענטש קויפט פאר זיך, פאר. הונדערט שקלים א קלייד, זאל ער קויפן פאר די עלטערן פאר טויזנט שקלים א קלייד. היינט איז דאך דאס ליידער נישט דא, ווייל היינט, איך בין געזעסן אין שפיטאל, איך געדענק פאר צוויי יאר צוריק ראש השנה יום כיפור און סוכות איז געזעסן דארט מיט מיר א אינגערמאן וואס זיין שווער האט אים איבערגעלאזט אסאך הייזער אין וויליאמסבורג, ער פרעגט מיך וואס טוסטו דא, זאג איך אים איך זיץ דא מיט מיין טאטן, זאגט ער דו משוגענער וואס דו ביסט, איך האב געזאגט פארן דאקטער טו גארנישט פאר מיין שווער לאז אים אויסגיין ווי א לעכט.

טאמער מ'איז מכבד די עלטערן, די מדרש זאגט מי הקדימני ואשלם, ס'דא אסאך פשטים אויף דעם, זאגט די מדרש ער ווער ס'איז פאר דיר, דיינע עלטערן, דעם דארפסטו באצאלן, דו דארפסט זען, זיי האבן דיך געברענגט אויף די וועלט, דעם דארפסטו געבן כבוד, די פלא יועץ ברענגט ווער ס'איז מקפיד אויף כיבוד אב ואם איז זוכה צו אריכות ימים ושנים טובות בעולם הזה בעולם הבא.

יעצט איז זאגט רש"ז קאביש שטייט אויכעט אז אין כלל פון כיבוד אב ואם איז אויב ער זעט אז עס זענען געזארגט אויף עפעס זאל ער זעהן ער זאל אוועק נעמען דעם צער פון זיי אזוי ווי אונז עלטערן האבן געטוהן ווען אונז זעמיר געווען קליין אונז האמיר געהאט אונזערע פראבלעמען אין סאיז א גרויסע מצוה זאגט דער רש"ז קאביש צו רעדן אויף זייער הארץ דברי ריצי ופיוס כדי מען זאל זיי דערפרייליך מאכן אין מען זאל זיי בארואיגן אין ספר חסידים ווערט געברענגט ווען א זוהן גייט ארויס די שטאט אין די עלטערן זארגן זיך האט ער א מצוה אז ער זאל זיך וואס ווייניגער אויפהאלטן אויפן וועג, ווייל ער ווייסט די עלטערן זארגן אויף אים, און אוודאי דארף ער כסדר מודיע זיין היינט האב איך דא א טעלעפאן ס'איז נישט קיין פראבלעם, דער הייליגער אר"י הקדוש פלעגט גיין יעדן פרייטאג צו נאכטס צו זיין מאמע, ער האט געהאט א מאמע זי האט געהייסן שרה, פלעגט ער גיין יעדן פרייטאג צו נאכטס און איר געבן א קיש אין די האנט, שרייבט דער אר"י הקדוש אז דורכדעם האט ער זוכה געווען צו געוואלדיגע מעלות גדולות.

יעצט ווען די קינדער זענען אהיים געקומען און זענען געווען אנגעזאטיגט מיט תורה און חכמה, האט עס זייער וויי געטון פאר די בצלאל, וואס האט מיך מיין טאטע נישט געלאזט גיין אינאיינעם מיט זיי לערנען תורה, האט ער אים געזאגט, איך גיב דיר א ברכה וויבאלד דו האסט מיך באדינט די אלע יארן, זאל דיר דער אייבערשטער געבן אזא שכר, ס'זאל דיר ארויסקומען פיר קינדער וואס זאלן באלייכטן די וועלט, און איינער פון די פיר קינדער איז געווען דער מהר"ל פון פראג. און דערציילט אויכעט א מורא'דיגע מעשה, עס איז געווען א פרוי אין ירושלים וואס האט זעכצן יאר נישט געהאט קיין קינדער, נאך זעכצן יאר איז זי געגאנגען צום דאקטער זעהן וואס מען קען טוהן, האט די דאקטער געזאגט, דו האסט קיין שום טשענס שוין נישט צו האבן קיין קינדער, דו ביסט פיניש. די לייף איז אווער וויט אזוי ווי זי האט עס געהערט און זי איז דאך מיטגעגאנגען מיט איר מאמען ווייל אמאל איז מען געגאנגען א דאקטער צו א דאקטער נאר מיט א מאמען נישט אזוי ווי היינט איך זיץ דא אין די שטאט פליז די שטאט קען זיך נאך נישט בארואיגן די שטאט איז נאך נישט בארואיגט פון די מוראדיגע זאך וואס איז דא געשעהן עזרא פיינבערג זיי זאגן אויף אים אז ער איז געווען א העכערע מענטש אויכעט ער האט געקענט ער האט געזעהן זאכן מיט מעשות א העכערע מענטש און א תלמיד חכם און געזעסן און געלערנט. און ער נכשל מיט אשת איש. זעט אויס מ'טאר זיך נישט צולאזן צו קיין נסיונות, איט קען העפן טו עניבאדי. עניוועי, איז זי געגאנגען מיט איר מאמע, און זי איז ארויס געגאנגען שנעל אין חצר, און זי האט זיך דארט אויסגעוויינט א האלבע שעה, איר מאמע האט באמערקט אז זי איז שוין נישט ביים דאקטער, ס'איז אויך די זעלבע וואס האב איך שוין אמאל געזאגט, מ'גייט צום דענטיסט מיטן קינד, די מאמע זיצט אינדרויסן ליינט א.

רבי חיים פלאג'י ברענגט אז ער האט זוכה געווען צו אריכות ימים און מורא'דיגע לאנגע יארן געלעבט אין דעם זכות וואס ער האט זיך מטפל געווען מיט זיינע עלטערן וואס זענען שוין געווען עלטער און זייער דעת איז שוין נישט געווען קלאר אבער ער האט עס געטון אזוי ווי זיי וואלטן אלעס געוואוסט. יעצט ווערט אויך געברענגט אז מען איז זוכה צו מחילת עוונות, אין זוהר הקדוש ווערט געברענגט אז ס'שטייט אין.

איז נארמאל איז די טייטש אז ער האט געטאטשט א פיקדון, על חטא שחטאנו לפניך בתשומת יד, די טייטש דערפון איז בתשומת יד אז כ'האב געלייגט די הענט אויף א פרעמדע קינד, און אויכעט צו זיין ערווה. עניוועי, אבער דאס איז נישט א חלק פון וואס איך וויל דא זאגן. יעצט אין רמב"ם ווערט געברענגט אז אפילו אביו רשע איז א רשע בעל עבירות חייב הבן בכבודו. און מען איז אויכעט מחיוב לכבד צו זיין את אבי אביו דאס די זיידע און די באבע. יעצט כ'האב אביסל מאריך געווען ווייל דער עולם איז זייער מזלזל אין כיבוד אב, און אז מען רעדט שוין דערפון האב איך עס געוואלט אביסל ווי מען זאגט פארברייטערן. יעצט כ'האב אייך שוין אמאל פארציילט א מעשה אז ס'איז געווען רבי שיע בן אילם ער האט געלערנט בקדושה וטהרה, ער איז געווען איינע פון די גרויסע חכמי הש"ס, בקיצור איינמאל האט מען אים געוויזן ער האט געפרעגט דעם אייבערשטן אין חלום האט אנגעפרעגט ווער ס'וועט זיין זיין שכן אין גן עדן, און מען האט אים געוויזן עפעס א איד, איז ער געלאפן זוכן דעם איד, האט אים געטראפן, פרעגט ער, דו ביסט דער מענטש וואס דו הייסט אזוי און אזוי? זאגט ער, יא. פרעגט ער, וואס טוסטו? דו לערנסט קבלה? ביסט ווייט? וויאזוי וועסטו זיין מיין שכן אין גן עדן? האט ער אים געזאגט, איך בין א איד א קצב, איך מאך קוים פרנסה, איך האב צוויי אלטע עלטערן, און איך, זיי ווייסן שוין נישט וואס טוט זיך מיט זיך, איך, געוועקט זיך, איך שטיי אויף יעדן צופרי, טו איך זיי אן, איך וואש זיי אפ, און איך קוק זיי ארויס, כאילו זיי ווייסן אלעס וואס גייט פאר מיט זיי. האט ער געזאגט אז אזוי האט ער אים א קיש געטאן אויפן שטערן און ער האט אים געזאגט, בני אשריך ואשרי גורלך, וואויל איז מיר אז כ'האב זוכה געווען צו זיין דיין חבר אין גן עדן. דאס איז דער ענין. פון כיבוד אב ואם. יעצט אז מען רעדט שוין וויל איך נאר זאגן אז די כיבוד חמיו וחמותו, זיין שווער און זיין שוויגער. איז די זעלבע מצוה. שולחן ערוך שטייט א מענטש איז מחיוב בכבוד חמיו וחמותו. און א פרוי איז אויך מחיוב אינעם כבוד פון איר שווער און איר שוויגער. און א מענטש דארף זיך אייביג בארעכענען, מען האט חתונה געמאכט, וויפיל זענען דיינע עלטערן דורך געגאנגען ביז מען איז צוגעקומען צו מען זאל דיך קענען חתונה מאכן צו כדומה, וויפיל עלטערן זענען דורך געגאנגען מיט די קינדער זיי אויף צו ברענגען, משה רבינו דער רבי של כל ישראל איז אקעגן געגאנגען קעגן זיין שווער מיט אלע אידן ער האט אים געגעבן דעם גרעסטן כבוד וואס איז נאר געווען, דער ירושלמי ברענגט אז עס איז געווען איינער געהייסן ר' יודא פלעגט יעדן ערב שבת ארויף גיין צו זיין שווער און צו זיין שוויגער אים צו באגריסן.

שרייבט ער ואף אם ישפוט שכלך, אפילו דיין שכל וועט דיר אנדערש טראכטן, וועסט האלטן כי אתה צדק, דו ביסט גערעכט און נישט זיי, תבטל דעתך ורצונך מפני רצונם, זאלסטו מבטל זיין דיין דעת פאר זיי. דער חזון איש האט געהאט אן אלטע מאמען דא אין ארץ ישראל אין בני ברק, פלעגט ער גיין יעדן טאג צו וויזיטן, און ער האט גערעדט מיט איר, און אמאל ווייסט, אן עלטערע פרוי, זי האט נישט. תופס געווען ווער די חזון איש איז און יעדע מינוט איז געווען ביי אים אויסגערעכנט, איז פלעגט ער זיך אויפהאלטן אמאל א לענגערע צייט ווייל זי האט געוואלט שמועסן מיט אים, און טאמער איז זי געקומען צו אים פלעגט ער אראפשפרינגען פון וואו ער האט געהאלטן מיט לערנען די גמרא פונעם פלאץ וואו ער איז געזעסן, אפילו ווען ער האט אמאל געשלאפן פלעגט ער פון בעט אויפשטיין, דאס הייסט מיין מאמע איז געקומען. און ער האט זי אראפגעזעצט און ער האט איר געגעבן פול אטענשאן אזוי ווי מען ברויך פאר אן אלטע פרוי. ער פלעגט מעורר זיין אלע זיינע נאנטע אז מען זאל מקפיד זיין אז מען זאל כאטש איין מאל א וואך גיין וויזיטן די עלטערן, ער פלעגט עס טון יעדן טאג. יעצט האב איך גערעדט אביסל וועגן כיבוד אב ואם וואס דאס איז, איך וואלט זאגן אז טאמער עלטערן שטארבן מיינט דאך דער עולם אז די געים איז אווער, איז וויל איך ענק זאגן ניין. ס'איז געווען דער רבי עוירא, ער איז געווען איינער פון די חכמי הזוהר, ער איז געווען א יתום פונעם טאטן און מאמען, האט זיך אייביג מצער געווען, הלוואי וואלט איך ווען געקענט מיינע עלטערן אויף די וועלט, איז אזוי וואלט איך זיי געקענט ווי מען זאגט אפגעבן כיבוד אב ואם, איז זאגט דער זוהר הקדוש אז אין דעם זכות האט אים דער אייבישטער געגעבן גן עדן אזוי ווי ער וואלט ווען אויף די וועלט אפגעגעבן כיבוד אב ואם, אין זוהר הקדוש ווערט געברענגט אז ווען א. קינד גייט אויף א ריכטיגן וועג מיט גוטע מידות און ער פירט זיך ווי עס דארף צו זיין, איז ער מזכה זיין עלטערן אויף יענע וועלט, ווייל דארטן אויף יענע וועלט זאגט מען אשרי יולדתו, און דער אייבערשטער כביכול אליינס איז זיי מכבד אז ער האט אזעלכע קינדער צוגעשטעלט אויף די וועלט. און זאגט דער זוהר הקדוש אין דעם זכות איז דער אייבערשטער האט רחמנות אויף זיין טאטע און זיין מאמע און ער זעצט זיי אויף זייער א הויעכע שטול און זענען זוכה צו געוואלדיגע א חלק אין גן עדן ווייל די קינדער פירן זיך דא ערליך. אין זוהר בחוקותי שטייט ווען א קינד פירט זיך ערליך איז דער אייבערשטער מודיע פאר די עלטערן און אז טאמער חלילה נישט איז ער זיי אויכעט מודיע. אז זיי זאלן וויסן אז זיי פירן זיך נישט גוט. אין מדרש ווערט געברענגט די באקאנטע זאך פון רבי עקיבא'ן אז ער האט געלערנט תורה מיט א זון פון א רשע, און ווען דער ער האט געטון אלע עבירות שבתורה דער טאטע, און ער האט געזעסן אין שאול תחתית, ס'האט זיך געדרייט דא אויף די וועלט אין עולם התוהו, ברענגט רבינ'ער מיט אים געלערנט ברכות און קדיש.

גדעון האט זוכה געווען צו ברענגען א ישועה פאר אידן אין זיין דור, בזכות ווייל ער האט מכבד געווען זיין טאטן וואס ער האט אים אויסגעקלאפט די ווייץ, ער האט אים געזאגט טאטע דו ביסט אלט, דו גיי אריין אין הויז, איך וועל פאר דיר קלאפן די ווייץ, איך וועל מאכן פאר דיר אלעס, ווייל טאמער עס וועט קומען די פיינט וועסטו שוין נישט האבן קיין כח צו אנטלויפן, סאו רו דיך אפ, האט דער אייבערשטער געזאגט ווייל דו האסט אזוי שטארק מקיים געווען מצות כיבוד אב, איז ראוי אז דו זאלסט אויסלייזן דורך דיר זאלן מיינע קינדער אויסגעלייזט ווערן. יעצט אין ספר רחמי האב שטייט אז דער שטן איז זיך מתאמץ אז מ'זאל מכשיל זיין אידן אין מצות כיבוד אב ואם, דער עיקר זכות פון עשו און עמלק איז דאך אז זיי האבן מקיים געווען כיבוד אב ואם, די אידן וועלן חלילה נישט מקיים זיין און צו זיין א מפלה פאר זיי. האלט איך אז היינט איז דא זייער אסאך עלטערן וואס זיי פאלן ארויף אויף די קינדער נעבעך אויף דער עלטער, ווייל דאס איז זייער נסיון צו זען צו זיי פאלן אריין אין קליפת עשו צו נישט, געבן זיי זיך אפ מיט די עלטערן איז גוט.

געווען אין שפיטעלער מיט מיין טאטען און מיט מיין מאמען, כ'האב ביידע געזאגט מיינע ברידער, עטס זענטס דאווענערס און לערנערס יראי שמים, עטס האטס ווי צו דאווענען, איך האב נישט, איך וויל אלעס נעמען קער פון די עלטערן, בין איך געקומען דא אויף ארץ ישראל, כאב שוין נישט קיין עלטערן, שוין ביידע אין זייער מקום מנוחה, און כ'האב מיך געוואלט צוריק אנווארעמען אביסל נאכאמאל. כ'וויל זאגן פארן עולם, איך ווייס נישט באמת, כ'האב געפילט אזא מין התעוררות דקדושה די גאנצע צייט, פון אינמיטן אלול ביז יעצט, כ'האב נאך אזאנס נישט געפילט אין מיין לעבן. יעצט, ס'ווערט געברענגט אז אין שטאט צפת, אזוי ווי ער האט געברענגט אין דער הקדמה, איינער וואס האט געמאכט דעם ראשית חכמה, האט עס געמאכט אויף דריי בענדער, האט ער עס געמאכט אויף לשון קודש, שיין איבערגעטייטשט אלע זוהר'ס, ברענגט ער אז דער יחוס פון שטאט צפת איז, אז ווען יהושע בן נון ווען מ'האט איינגענומען די אלע שטעט, איז נאך מבטל געווען אלע גוי'אישע עבודה זרה'ס, אבער איבעראל איז נאך געבליבן, ס'איז געבליבן קירכעס, צפת איז די איינציגע שטאט אין די גאנצע. ארץ ישראל ווי ס'איז נישט דא קיין שום קירכע, ס'איז דא צוויי מען זעהט ווען מען פארט אינמיטן די גאס און אויך דארט אויבן ביים בארג לעבן אר"י הקדוש זעהט מען אז ס'איז געווען אזא קירכע אזא מאזלעם טשורטש און מען זעהט נאך דעם שפיץ אבער ס'איז היינט א רעסטעראנט, איינס איז א רעסטעראנט איינס איז סתם אינמיטן די גאס געבליבן.

איז ער געגאנגען צו און ער האט געקוקט אויף די קירכע, און ס'איז איינגעזינקען, און ביז צום היינטיגן טאג איז נאך דא א גרויסער גריב ווי דארט איז געווען די באקאנטע קירכע וואס האט איינגעזינקען. צדיקים האט עס מורא'דיג געבאדערט אפילו נאכן טויט. איז דא אין צפת איז נישט דא די זאך. נאכדעם אז צפת איז געווען איינע פון די ערי המקלט, כ'האב ענק שוין געזאגט, ס'איז געווען חברון, שכם, און אויבן מירון, זיי זאגן אז ס'איז געווען צפת. דער ספר חסד לאברהם א קבלה ספר ברענגט ער אז די הייליגקייט פון שטאט צפת איז ווייל ס'איז די לופט איז הויעך ס'איז א אוויר צח ומצוחצח ס'איז א זייער א קלארע לופט זאגט ער ווען א נשמה שטארבט אין די שטאט צפת איז גייט ער גראד ארויף אין דעם אוויר צח ומצ- מצוחצח און ס'גייט גראד אריין ביז צו די מערת המכפילה. אזוי ברענגט דער חסד לאברהם א קבלה ספר. איז דאס זענען די זאכן וואס די שטאט צפת האט אויף זיך. עס קען זיין דאס איז עס געווען, עס קען זיין ס'איז געווען ווייל ס'איז דא א מעשה, דער הייליגער רבי מיילעך האט געזען אז רבי שמעלקע מ'ניקלשבורג האט געפירט א ישיבה אז מ'האט נישט געלאזט שלאפן מ'איז איינגעשלאפן אויף די גמרא. דערציילן א מעשה אז די מאמע פון רבי שמעלקע האט אמאל זיך באקלאגט אז זי האט צוויי זין איינער בענטשט נישט און איינער ליינט נישט קרישמע. דער וואס ער בענטשט נישט איז געווען דער הייליגער הפלאה, נישט געגעסן געהעריג קיין סעודה, דער וואס ער האט געזאגט אז ער ליינט נישט קריאת שמע איז געווען דער הייליגער רבי ר' שמעלקע ווייל ער איז נאר איינגעשלאפן אויפן פלאץ, ער פלעגט זאגן אויב א בחור האט נאך כח צו גיין ברענגען נעגל וואסער טאר ער זיך נישט גיין לייגן. ווען איינמאל דער הייליגער חזון איש איז זיך געגאנגען לייגן אינמיטן געגעבן א פלאץ אראפ, און די רעבעצין קומט פרעגן וואס איז געשען, זאגט ער כ'האב מיר אויסגערעכנט אז כ'האב נאך אזויפיל כח אויפצוזיין ביז צוצוקומען צום בעט, אזויפיל כח, פארדעם גיי איך מיך נישט לייגן, און יעצט זעט אויס האב איך מיך אביסל פאררעכנט, און כ'האב שוין נישט געהאט קיין כח צוצוקומען ביז צום בעט. עס איז גרויסע צדיקים. על כל פנים האט רבי ר' מיילעך געהאלטן אז מ'זאל געבן געהעריג די בחורים צו שלאפן. ס'איז געווען א מחלוקת צווישן רבי ר' שמעלקע און צווישן רבי ר' מיילעך. בקיצור, דער סוף איז געווען אז דער הייליגער רבי ר' מיילעך האט געזאגט קיינסט עס גיב זיי איין נאכט צו שלאפן אפאר שעה און זענען געגאנגען שלאפן און ס'איז געקומען אינדערפרי ביי דאווענען האבן זיי אזוי געדאווענט מיט אזא ברען אז צו אז ישיר האט זיך יעדער אויפגעהויבן די בעקיטשעס און האבן געמיינט זיי גייען אינעם וואסער אריין. האט רבי ר' מיילעך געזאגט זעהסט אז מ'דארף לאזן זיי שלאפן. האט זיך אנגערופן רבי ר' שמעלקע און זיינע.

אבער ניין זאגט ער א בחור דארף נישט שלאפן אויב ער האט נאך כח צו לערנען זאל ער לערנען. על כל פנים דאס איז געווען א באקאנטע מחלוקת צווישן רבי ר' מיילעך און צווישן רבי ר' שמעלע איז למעשה איז אזוי און למעשה קען זיין ס'איז געווען אזא גרויסע קדושה ווייל איך האב שוין נישט געהאט געהעריג פיר יאר דאס דאווענען צו דאווענען ווי ס'דארף צו זיין כ'מיין אפילו די ימים טובים רעד איך איך מיין חלילה נישט צו באקלאגן אבער דאס איז געווען מיין מצוה דאס איז געווען מיין מצוה. און דער אייבערשטער האט מיר געגעבן ביי הקפות באצאלט, ווייל פאראיאר ראש השנה און יום כיפור און סוכות בין איך אויך געוואנדערט אין די שפיטעלער און אין די נורסינג האומס, און דער אייבערשטער האט מיר ארויסגעלייגט ביי הקפות, ער האט מיר געגעבן ברוך השם שידוכים, צוויי פיינע שידוכים, ס'איז א אינטערעסאנטע זאך, ס'איז דא דא וואו איך דאווען איז דא צוויי שילן, אונטן איז דא א ברסלב'ער שיל און אויבן איז דא א ספרדישע שיל, איך האב געוואלט זען די טרעדישאן פון די ספרדים, מ'זעיט דאך אזוי שיין וויאזוי זיי טאנצן א הקפה, האסט נאך אזאנס נישט געזען. אין שלחן ערוך שטייט מ'זאל זיך ארומדרייען. קענסט טאנצן א גאנצע הקפה פינעף שעה, אויב האסט נישט ארומגעדרייט דעמאלטס האסטו גארנישט אויפגעטון. איז בקיצור, זיי טאנצן ארום אלע אינאיינעם טאנצן זיי ארום די בימה. זיי נעמען ארויס די ספרי תורות און הערט די זעהן אויס אזוי א כ'האב געמיינט אז די מיסלס זענען געקומען פון אמעריקען ארמי אזאלכע באמבעס האבן זיי זיבן ספרי תורות ס'האט געשפיגלט סע איז געווען אפגעשיינט, שיינינג, מיט זילבער טעסטעד, סע האט אויסגעזעהן אזוי ווי אנבעליוועבל, סע איז געווען גאלדענע, ס'דא וואס זיי האבן די גאלד, זיי האבן א גרויסן רינדיגן זילבערנעם באקס און א גאלדענעם באקס, סע סע איט וואס סאמטינג ספעשל, זעקס ספרי תורות אראפגעלייגט אויפן ביטעלע, און יעדער טאנצט ארום דעם, און נאכדעם נעמט מען די תורות, און נאכדעם זאגט מען, מען מאכט זיכער אז פאר מען טאנצט זאל יעדער מאכן הקפה איינמאל און נאכאמאל ביי יעדער זיבן מאל, עניוועי, איז די ספרדים איז סיי ביי זיי איז שמיני עצרת ביינאכט און ליינט מען נישט גארנישט דאס איז נאר א אשכנעזישע מנהג און למעשה אינדערפרי איז ליינט מען ביי זיי מ'הייבט מ'ענדיגט די תורה מ'הייבט אן און נאכדעם ליינט מען מפטיר. שוין, איז איך בין דארטן געווען אין דעם שול, און ביי זיי גייט אויכעט, מען זאגט נישט איבער די גאנצע מאל וזאת הברכה פאר יעדן איינעם, נאר מען הייבט אן חמישי ולדן אמר דאס ליינט מען פאר יעדן נאכאמאל, נישט פון וזאת הברכה. איז איך בין גאנצן, כ'האב נאך א זאך איך דארף נאך הערן במשך יאר, איך בין אזוי קאנפיוזד געווען די גאנצע צייט, איך בין דאך א חוץ לארצ'דיגער, איז וואס דארף איך טון, איך קען ביי זיי עולה זיין צו די תורה, ביי אונז ליינט מען דאך עשר אדער כל הבכור. ווי קום איך דא בכלל עולה צו זיין? זאל איך זאגן איך פאל אריין צו מנהג המקום? איך האלט דאך אבער צוויי טעג יום טוב. האב איך זיך מיישב געווען אזוי, האב איך געקויפט יעדע ראש השנה יום כיפור אן עליה, איך קויף נישט קיין עליה, איך ווייס נישט ווי מען האנדלט דאס איין, ביי כל הנערים האב איך געקלערט כ'וועל עולה זיין, האט מיר איינער געזאגט ביי זיי איז נישטא קיין כל הנערים ווייל ביי כל הנערים איז מעונה אלקי קדם, דאס איז א געהעריגע עליה, ש. איז ווען ס'איז געגאנגען האב איך געקלערט אזוי, ס'איז געווען איינע פון די לעבאוויטשע רעבעס וואס פלעגט נישט עולה זיין, ווייס איך, דער צמח צדק, ער איז קיינמאל נישט עולה געווען חוץ איין מאל ביי זיין שמחת תורה, ווייל ער האט געזאגט אז כל הנערים זענען עולה קען ער דאך אויך עולה זיין, און ס'האט פארשטאנען די הייליגקייט פון דעם ברכו את השם המבורך. עניוועי, האבן זיי מיר מכבד געווען מיט ולדן אמר, וואס איך בין געווען דער ערשטער, נאכדעם האט מען עס נאכגעליינט נאך צען אדער פופצן מאל, איז ולדן אמר,

האב איך מיך דעמאלטס דערמאנט אז וכימיך דבאך מיינט מען אין די ווייטאג, דער אייבערשטער ווילט אז אזוי ווי די גוטע טעג וואס דאס איז ווען מען ווערט געבוירן און מען איז יונג אזוי וועלן זיין דיינע עלטערע יאר נאך עס איז די זעלבע אויך וכימיך און לויט די טעג פון דבאך פון די ווייטאג וואס מען האט נישט געקענט געהעריג דאווענען און לערנען דער אייבערשטער האט באצאלט דאס אלעס. ס'איז א מורא'דיגע פסוק געווען. יעצט, ס'איז מיר דורכגעפלויגן א געדאנק דעמאלטס בשעת כ'האב עולה געווען, ס'שטייט ברוך מבנים אשר, איז ס'דא אין בעל הטורים ווערט געברענגט פארוואס האט משה רבינו געבענטשט ברוך מבנים אשר, ווייל ווען די שבטים האבן פארקויפט יוסף האבן זיי געמאכט א חרם אז קיינער גייט נישט אויסזאגן. יעצט, ס'איז געווען א גרויסע צדיקת זי האט געהייסן שרח בת אשר, ווי יעדער ווייסט איז אריין לעבעדיג אין גן עדן. בקיצור, זי איז דאך געווען א א פרוי ממילא זי איז דאך נישט געגאנגען צווישן דעם צווישן די שבטים ווען מען האט געמאכט דעם חרם, און זי האט יא געוויסט אז יוסף לעבט מען האט אים פארקויפט, יעצט די שבטים האבן פאר איר מורא געהאט ווייל זי האט פארציילט פאר יעקב אבינו, נאך מער זי האט זיך געהאלטן אין איין חזר'ן אז וואס הייסט מען האט דאך פארקויפט יוסף ער לעבט נאך ער איז אין מצרים, האבן זיי אנגעהויבן צו טראכטן פון ווי ווייסט זי דאס? מוז דאך זיין אז יעקב אבינו ווייסט אויך דעם אמת, ווייל ווען נישט פון ווי ווייסט זי עס? די גמרא ברענגט אין מסכת סוכה ברענגט דארט אין די גמרא שותא דינוקא וואס א קינד רעדט איז או מאבא או מאימא ווייסט דאס אבער פונעם טאטן אדער פון די מאמע זענען זיי געגאנגען און זיי האבן געלייגט אשר'ן אין חרם ווייל זיי האבן געהאלטן אז אשר האט עס אויסגעזאגט אין שטוב און ממילא ווייסט עס זיין טאכטער און שותא דינוקא או דאבא או דאימא. איז יעצט אזויפיל יארן שפעטער האט משה רבינו מתיר געווען דעם חרם, וויאזוי האט ער עס מתיר געווען? ווייל וויבאלד א מענטש וואס איז אין חרם טאר נישט וואוינען מיט די פרוי, ער איז אסור מיט תשמיש המטה אויך, ער איז אסור די פרוי טאר אים אויך נישט געבן גארנישט, ממילא אז מען וואוינט נישט מיט די פרוי קען מען נישט האבן קיין קינדער, האט משה רבינו געזאגט ברוך מבנים אשר, און נאכדעם זאגט ער ווייטער יהי רצוי אחיו.

זאגט משה רבינו און דיינע שיך זיי זענען נישט סתם שיך נאר ברזל ונחושת מנעליך. און מיט דעם האט משה רבינו אראפגענומען דעם חרם פון אשר ווייל ער האט עס מתיר געווען מיט דעם וואס ער האט אים געבענטשט, און איך וויל אז דער עולם זאל פארשטיין מען האט מיך אויכעט געלייגט אין חרם ס'איז זיך מיר געקומען, טינק טווייס קוק וויאזוי ס'פארט און זאג מיר צו ס'איז זיך מיר געקומען. יעצט אויכעט איז מיר בייגעפאלן ס'שטייט מבנים אשר יהי רצוי די ראשי תיבות פון מבנים אשר יהי רצוי זענען מאיר ווייל מאיר האט ברוך השם זוכה געווען דאס געוועזענע יאר אז ער האט ברוך השם א שידוך געטוהן דער אייבערשטער זאל אים העלפן עס זאל אויפשטיין אידישע דורות עס איז אלעס געווען בהקפה דער אייבערשטער האט עס געגעבן אויף בארג כ'האב געטוהן פאר מיינע עלטערן וויפיל כ'האב געקענט מתפלל זיין בין איך מתפלל געווען ווען נישט האט עס דער אייבערשטער געגעבן אויף בארג אויף קרעדיט די יאר האט ער פשוט געווארט מ'זאל אים דאנקען. און זאגן מיר טאקע ערשט שכוח פארן הייליגן באשעפער. דאס איז געווען איין שידוך, מאיר. נאכדעם האט ער אונז געגעבן בהקפה נאך א שידוך. רש י זאגט אין די גמרא שטייט יהי רצוי אחיו. וואס הייסט דאס? זאגט דער רש י אז ער האט געברענגט אזאלכע גוטע אויל און מ'האט אים געגעבן תבואה ווייל ער האט געהאט גוטע אויל. זאגט רש י דבר אחר נאך א פשט. יהי רצוי אחיו שהיו בנותיו נאות ער האט געהאט זייער שיינע טעכטער והוא שנאמר דאס וואס עס שטייט אין דברי הימים חלק א' קאפיטל ל' א' הוא אבי ברזית אז שהיו בנותיו נשואות לכהנים גדולים זיינע טעכטער האבן חתונה געהאט די טעכטער פון אשר האבן חתונה געהאט צו כהנים גדולים הנמשחים בשמן זית וואס מען האט זיי געזאלבט מיט שמן זית. דאס דארף מען אויך דאנקען דעם אייבערשטן, האב איך שוין א שידוך געטון מיט א כהן גדול, א כהן איז ער, און ער איז א גדול מאחיו, איז א גרויסער תלמיד חכם, דער עיקר גדלות האט מיט זיך צו טון וואס ער א תלמיד חכם איז, דאס איז געווען דאס שידוך פון מיין טאכטער דאס געוועזן יא, דאס דארף מען נאך דאנקען דעם אייבערשטן, אז דער אייבערשטער האט דאס געגעבן בהקפה, אמת יעדער האט מתפלל געווען, איך האב אויך מתפלל געווען, אבער מען האט נישט געקענט אזוי דאווענען אזוי ווי מען האט געדארפט. איז די מצוות כיבוד אב ואם האט צוגעהאלפן אז ס'זאל זיין בהקפה און יעצט וויל איך טאקע דאנקען דעם הייליגן באשעפער, און בעטן אויף להבא, ברך מבנים אשר, מיין מאמע'ס טאטע האט געהייסן אשר אנשל, זיינע קינדער, זיינע אייניקלעך, די זאלן אלע זיין ברך מבנים אשר, ס'שטייט אז כ'האב פריער געזאגט דעם פסוק יהי אבי ברזית, ס'האט דאך געדארפט זיין בת זית.

רצוי אחיו, אז יעדער האט זיך בענטשן אך זאל האבן אזאלעכע וואוילע קינדער, און אויכעט זאלן אלע האבן פרנסה, ווייל טובל בשמן רגלו, ווייל זיי האבן געהאט זייער אסאך שמן אין חלק פון אשר, און דאס ווערט אנגערופן גוש גוש חלב, דאס איז געווען חלק פון אשר, און אויכעט ווערט געברענגט אז ווען מען האט געציילט אין פרשת פנחס האט אשר געהאט דאס מערסטע קינדער, וועגן דעם ברך מבנים אשר. זאלן טאקע זוכה זיין אויכעט די אלע אייניקלעך פונעם זיידן ר' אשר, ר' אשר אנשל, אונזערע קינדער, אז זיי זאלן אויכעט האבן שטובער מיט קינדער און זאלן לייכטן אין תורה. סאו האבן זיי דא אלע דריי ברכות וואס א מענטש דארף האבן, ברך מבנים אשר, וואוילע קינדער און פרנסה, און אריכות ימים ושנים, און אט דאס זעמער אונז נאך שולדיג פארן אייבערשטן צו דאנקען. כ'האב פרובירט וואס מער. און אינצאם צו דאנקען די הייליגע טעג, און דער אייבערשטער זאל נעמען אונזערע אלע תפילות לרחמים ולרצון, ס'איז נישט געווען גרינג, האב מיך געדרייט דא אליינס, אזכיר רחמיך הקפות אליינס, און מען האט מיך ארויסגעשטעלט פון איין שול, פון די שול ווי איך האב געדאווענט אין מאור חיים און אמרי חיים, פרייטאג צונאכטס האט מען מיר געזאגט איך זאל מער נישט צוריק קומען, ס'איז געווען מיט אסאך ווי מען זאגט קאפ ווייטאג, אבער הער אויס. ס'איז בעסער די מין קאפ ווייטאג ווי חלילה אנדערע צרות, און דער אייבערשטער זאל אלעס ממתיק זיין לטובה. כ'גיי צוריק קומען דא אביסל וועגן ארץ ישראל, איר זאלט וויסן דא דער מצב דא די אזויפיל טויטע און געהארגעטע די לעצטע צוויי וואכן אז כ'קען אפילו נישט מיטהאלטן מיט די צייטונג, דא קינדער האט מען געהארגעט, עלטערע האט מען געהארגעט, געשטאכן, געשאסן, די מצב איז ביטער וואס דא גייט פאר. מען דארף נאך אסאך ישועות און אסאך רחמים ווייל ווי ס'זעט זיך אויס יעצט איז סוף שנת השמיטה, די גמרא זאגט אז דעמאלטס איז א זמן פקידה משיח זאל קומען, ס'טוט זיך דא, ס'איז געפערליך, די פעלקער צווישן זיך זענען שוין מתגרה זו בזו, אמעריקע מיט רוסלאנד מען שלאגט זיך ווער ס'זאל געווינען אין סיריע, למעשה איז אבער א גרויסע פראבלעם ווייל סיריע איז זייער א שטארק לאנד ווען ארץ ישראל איז אריין אין סיריע זענען זיי גראד ארויס זיי האבן געכאפט ביטערע מכות, און ס'איז אן ערענסטע פראבלעם. יעצט שטייט שוין אין אלע צייטונגען אז אזוי ווי ס'איז דא א שווארצע מארקעט אויף דראגס, איז דא אויף יעדע זאך א שווארצע מארקעט. איז שוין ליידער דא א שווארצע מארקעט אויף די אלע כעמישע וואפן. ס'איז אויך געווען יעצט אן אינטערוויו פון א צייטונג שרייבער איז געגאנגען צו די אייסיס חברה. ער האט שוין געוואוסט זיכער אז זיי גייען אים הרג'ענען עניוועי אבער זיי האבן אים געלאזט לעבן און זיי האבן אים געזאגט אונז וועל מיר האבן כעמישע וואפן דאס איז וואס אונז ציל מיר יעצט. ס'איז א מורא'דיגער אומגליק. עניוועי מען דארף האבן גרויס רחמים מען דארף בעטן דעם אייבערשטן ס'זאל קיינעם נישט שאטן. יעצט למעשה אין חינוך איז אויך דא א מורא'דיגער אומגליק, ס'דא ס'דא יעצט א בריוו וואס האט ארויסגעשיקט ישראל פרוש, ישראל פרוש איז דער ראש העיר אין א שטאט וואס הייסט אלעד, ס'לעבן בני ברק, שרייבט ער אזוי, ער שרייבט אז אין אלעד איז די ארגסטע פלאץ, ס'איז כמעט אין בית אשר אין שם מת רוחני. און ער זאגט אז די לעצטע יארן איז געשען אזאלכע געפערליכע זאכן וועגן אלע סעקשועל אביוז, ס'איז אנבעליוועבל. און ער שרייבט עס וועגן דעם, ער זאגט ער האט נישט קיין מנוחה ווייל מ'האט געבויעט דארטן צוויי סקולס, א יונגלעך מיט מיידלעך, צוויי עקסטערע ארגענעזעישאנס, איינס הייסט פרי תואר בנים און איינס הייסט פרי תואר בנות, דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם ווייל ס'איז געבויעט איינס לעבן ס'אנדערע, דאס צווייטע. איז נאך ארגער, וואס הייסט מוסדות שיר חדש פאר קינדער פאר בנים און שירת שרה פאר בנות, ווען מ'האט אנגעהויבן ביידע בנינים פון ביידע מוסדות האט מען געזען אז דאס גייט ברענגען צו די ארגסטע זאכן, ווייסט דאך קינדער קומען שפעט אין חדר, מיידלעך דרייען זיך, מען קומט און מען גייט, ס'טוט זיך, ס'איז א מחיה נעבעך. בקיצור, אין די לעצטע יאר אליינס איז געשען געפערליכע געשעענישן מיט יונגלעך און מיט מיידלעך, נאך פאר מ'האט געעפענט די מוסדות. שטעל דיר פאר ווי מ'האלט שוין. זיי האבן געהאט געמאכט א דיעל אז מ'וועט בויען עקסטרע אן אנדערע מוסד פאר יונגלעך אדער פאר מיידלעך און דאס וועט בלייבן פאר די פארקערטע. למעשה איז דער מנהל ר' אור שלומי, ער זאגט אונז האלט מיר נישט ביים מאכן. אויסגעבן עקסטרע געלט, אונז האב מיר טאקע מסכים געווען אבער אונז האלט מיר נישט ביים טוהן גארנישט, אונז האב מיר פראבירט אלע וועגן וויאזוי מען זאל קענען ענדיגן דעם בעיה, דעם פראבלעם, יעצט הייב מיר אויף די הענט און אונז ווייסט מיר נישט וויאזוי מען גייט ווייטער. יעצט שרייבט ער, דער פרוש שרייבט אז דער אחריות איז אויף די רבנים, פארשטייסט? באמת פארשטיי איך בכלל נישט וויאזוי גייט מען בויען אן רבנים בכלל? דאס איז דאך די די זאך. פונקט ווי די רבנים זענען אינוואלווד אין סעקשועל אביוז און פארשווייגן אלעס, אלעס איז רבנים. ווייל באמת ווען מען קומט צום פראבלעם קומט מען אויכעט צו די רבנים נאכדעם וואס ס'איז שוין דא דער פראבלעם. פארוואס איז מען נישט געגאנגען פאר מען האט זיך גענומען בויען? פארוואס איז מען נישט געגאנגען אין אלע שטעט ווי מען האט שוין געבויעט און פרעגן וויאזוי בויעט מען? ווען ארץ ישראל האט געבויעט זייער עירפארט, ס'איז פון די שענסטע עירפארטס אין די וועלט,

מען זאל עס אליינס זען צו ערלעדיגן, דער סארט קיינער גייט נישט אריינלייגן קיין סך געלט, און ס'גייט פארן ווייטער. ס'וועט זיין אפאר עקסידענטס, אפאר פרעגנענסיס, און סקווערער רבי האט דאך אן עצה אז מען זאל שיקן אויף די שווייץ און מען זאל עס אדאפטן און נאך מאכן צוואנציג דרייסיג טויזנט דאלער. סאו דאס איז היינט געווארן כלל ישראל ליידער. ס'האט זיך אויך דא גערעדט וועגן עפעס איינעם א משפחה כ'האב געוואלט אריינגעבן דא אין עפעס א ישיבה, עפעס א קרוב משפחה, זאגט מיר יענער ער איז זיין תפקיד איז צו טרעפן פאר בחורים ישיבות, זאגט ער, כ'וויל דיר ווייזן די מיידלעך, וועסטו זען, גייען דא אלע צניעות'דיג אנגעטון, די בחורים קומען מיט גופיא'ס, ווייסט, גופיא' הייסט א אונטערהעמד, אבער נישט די חסידישע אונטערהעמעדער וואס איז, ס'פארדעקט אלעס, ס'האט אזעלכע צוויי שלייקעס, און אזוי זיצט מען אינאיינעם מיט די שוועסטערס און מיט די ברודערס, מיט די טאטעס און די מאמעס, און מ'עסט אין די סוכה. ס'איז א מורא'דיגער חורבן, און אין אמעריקע כאפט מען זיך אויך נישט, איז זאל מען נאר שרייען וויפיל ס'לאזט זיך נאר. איז בקיצור, דער פרוש שרייבט אז אין זיין שטאט, אין די שטאט אלעד,

דער רבי סאטמאר רב האט אים געשריגן ארויס פון דארט, דער רבי האט נישט אויף אים געשריגן, געשריגן אויף זיין ברודער ווייל ער איז נישט געקומען, געשריגן אויפן יונגערן ברודער, האט ער געזאגט איך האב דערמיט גארנישט ס'איז מיין ברודער, זאגט ער איך וויל נישט וויסן מיט א טאטן גייט מען נישט אין קיין געריכט, און דער הייליגער ספר תורה פון בעל שם איז אראפגעפאלן. יעצט איך האלט אז די אלע אידן וואס האבן געזען די ספר תורה איז אראפגעפאלן זאלן צופאסטן נאך א טאג אויכעט. אז ער איז געגאנגען אויף מונקאטש איז ער מחיוב צו פאסטן נאכאמאל, ווי קומסטו צו גיין צו דעם שייגעץ? יעצט מענטשן האבן מיר מורא'דיג באדאנקט וועגן זאגן מ'זאל נישט טרינקען, זיי האבן נישט געלאזט די קינדער טרינקען, ס'איז טאקע געווען איינער וואס האט מיך אפגעקאלט אז זיין זון האט נישט געפאלגט איז ער טאקע ארויסגעגאנגען ווי א שיכור. שוין נאך מ'האט באקומען נאך א טעלעפאן קאל פון זייער א חשוב'ן רב פון ארץ ישראל, ער האט א גרויס הנאה, איך האב געזאגט ווי שיין ס'איז אין ארץ ישראל, ווי שיין אידן זענען, אידן טוען מצוות, זיי שטעלן אויף דא, סוכות, א גאנצע באנגעלא קאלעני האט מען אויפגעשטעלט אין איין טאג, ס'איז מורא'דיג, כ'האב גערעדט דערפון, זאגט ער איר טוט א גרויסע זאך מיט דעם, אבער איך האב אלץ געמיינט איר רעדט אזויפיל שלעכטס אויף אידן, איך האב אלץ געמיינט אז איר זענט אן אנטיסעמיט, איך זע אז איר זענט א וואוילער מענטש. האט ער מיר געזאגט זאלסט וויסן אז ס'ווערט געברענגט אין זוהר, אין זוהר הקדוש אין פרשת נח, אמר ר' יהושע, מפני. מה ראה נוח שלא ביקש רחמים על דורו? פארוואס האט נוח נישט געבעטן רחמים אויף זיין דור? אמר בליבו, ער האט געזאגט אין זיין הארץ, אולי לא אמלט, זאל זיין איך וועל אויך נישט גערעטעוועט ווערן. שכתוב, ווייל ס'שטייט כי אותך ראיתי צדיק בדור הזה, כלומר לפי הדור, לויטן דור גייט נוח. מעסט ער, מ'מעסט נח לויטן דור, לפיכך לא ביקש רחמים עליהם ווייל ער האט מורא געהאט אז ער אליינס עט אויכעט הייסן צווישן נישט די צדיקים, אמר רבי אלעזר אפילו כך היה לו לבקש רחמים על העולם משום שנוח לקדוש ברוך הוא מי שיאמר טוב על בניו, ס'איז זייער, דער אייבישטער האט ליב, ער האט הנאה אז מ'זאגט גוטס אויף אידישע קינדער. מנין לנו מגדעון בן יואש שלא היה צדיק ולא בן צדיק, און משום שאמר טוב על ישראל ווייל ער האט געזאגט גוטס אויף אידן אמר לו הקדוש ברוך הוא האט אים דער אייבערשטער געזאגט ס'איז א פסוק אין שופטים קאפיטל ו' לך בכחך הזה והושעת את ישראל מיד מדין, מה זה בכחך הזה, וואס הייסט בכחך הזה, הטוב שאמרת על בני.

אט יעצט באמבעדירט די אייסיס ס'טוט זיך, די סוף גייט זיין אז ארץ ישראל גייט אויך ליידן, צווישן די אלע באמבעס וועט פאלן א באמבע צוויי אויף ארץ ישראל ליידער, און ס'וועט זיין אפאר מיליאן טויטע, ס'איז נישט צום גלייבן, ס'איז יעצט א זמן אז חז"ל וואס ס'שטייט אז משיח וועט קומען סוף שמיטה, ס'איז יעצט א זמן וואס ס'איז דא מורא'דיגע פקידה און טאמער חלילה ס'לאזט זיך נישט אויס מיט א געהעריגע ביאת המשיח לאזט זיך עס אויס מיט גרויסע צרות.

די ס'איז געווען א פלאץ איך האב געוואלט קויפן עפעס א לאנד און בויען זיך א שטיק ווילא און איך ווארט שוין צוויי יאר דערויף למעשה זאגן זיי מיר יעצט אז מ'האט קאנפיסקעיטעד אלע לענד אין די אלע קליינע פלעצער וואס ס'איז דא געגנט באר יוחאי באר יוחאי ס'איז דא געגנט ס'איז דא כפר שמאי ס'איז דא אסאך פלעצער ווי מ'האט געקענט קויפן פאר פערציג טויזענט דאלער א לאנד אז מ'קען דארט בויען א מחי'דיג הויז. איז בקיצור, יעצט בין איך צוריק געגאנגען ווארט איך אויף די אלע פלעצער זאלן צוריק קומען צו מען פארקויפט צו נישט, זאגן זיי יעצט אז מען פארקויפט גארנישט, פרעג איך וואס איז געשען, זאגן זיי די משרד הקליטה די וואס ברענגען אריין דא אין ארץ ישראל די האבן צוגענומען די אלע לענד פאר וואס זיי האבן קאנפיסקעיטעד ווייל זיי ברויכן צו האבן זיי ברענגען דאך אריין עולים פון רוסלאנד זיי ברענגען אריין עולים פון די

ווייל למשל אין א פלאץ ווי באר יוחאי צו שמאי ווען מען קויפט אזא פלאץ און מען ברענגט דיר דארטן פופציג פון אפריקע די חברה וואס זענען אנסיווילייזד וואלסטו נישט געקענט דארטן נאך האבען דיינע קינדער זאלן קענען וואוינען דארט און די זעלבע אויך איז מיט די כפרים זיי האבן נישט גענוג מישן זיי אויס איבעראל דארף מען זייער וואטשען און טאמער איינער האט שוין אפילו געקויפט און ער האט אפילו א שכן דארף ער וויסען ווער דעם שכן'ס שכן איז אז מען קען דארט נאך אריינריקען מענטשען וואס אקארדינג צו אסאך פון אונזערע פוסקים איז ער אינגאנצן נישט קיין איד. עניוועי, דאס איז נאר סתם אביסל מעורר צו זיין דעם עולם. און דער עולם מיינט אז אין אמעריקע איז מען אזוי צופרידן און אזוי גליקליך, ס'איז געווען עפעס איינער וואס האט זיך אויפגעשטעלט און האט אויסגעשאסן אין א יונעווערסעטי אין איין אפאר מינוט האט ער אויסגעשאסן צען מענטשן אויף טויט און דעמאלט האט ער זיך אליינס געשאסן. ס'איז געווארן א הפקר וועלט איבעראל און ס'איז ליידער יצא הקצף און דער עולם דארף זיך זייער זייער באצוימען.

און דעטס איט. און דער עולם זאל וויסן ס'איז דא א גרויסע דעמענד, זייער כדאי געבן מענטשן וואס האבן געלט זאלן זיך נעמען איין מקווה, איך האב דא א ליסטע יעצט איבער צוואַנציק מקווה'ס, יעדע מקווה האט אן אנדערע, ווי מען זאגט, אמאונט וויפיל מען דארף אריינלייגן, א בודזשעט, און ס'וואלט זייער שטארק כדאי געווען רבותי. טאמער משיח גייט אנקומען, ער געט זיך א רוק אן, האט עטס נישט וואס צו טון מיט ענקערע גרויסע געלטער און מיט די בענק אקאונטס און מיט די גרויסע בנינים וואס עטס האטס עס וועט אלעס נישט ווערד זיין גארנישט דעמאלטס וועט ווערד זיין נאר איין זאך ווער עס האט געגעבן געלט פאר צדקה און ער האט געטון מיט עס מעשים טובים וועט עטס זיך ענק אלע שעמען מיט ענקער געלט עס וועט נישט זיין אויף וואס אויסצוגעבן דאס געלט סאו כאפטס אריין ווילאנג מען קען נאך. האטס מיר אלע א פרייליכן שבת.